אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! סאו, די אייבערשטער האט זיך זיינע מלאכים, סאו יונתן שווארץ האט נעכטן געלייגט א לינק צו די קורצע און שארפע ווערזשען פון די שיעור אויף זיין סטעטוס, און ס'איז אריינגעקומען א מאסן מענטשן, סאו אבוויעסלי ער האט אסאך מענטשן לכאורה וואס קוקן זיין סטעטוס, באט דו קענסט אויך מאכן א אימפעקט, דו קענסט מאכן א אימפעקט אפילו אויף א קלענערע פארנעם, פינף מענטשן, צען מענטשן, צוואנציג מענטשן, האסט נישט קיין אנונג וואסערע זכות דו גייסט האבן, וועסטו אריינברענגען נאך פינף חברים, נאך צען חברים צו די שיעור, ברענגען א געשמאק אין חומש רש"י אין זייער לעבן, זיי ברענגען קלאוסער צו לימוד התורה, ס'איז אנבעליוועבל, סאו איך ענקארעדזש דיך און איך ענקארעדזש דיך אויך צו לייגן דעם לינק אויף סטעטוס. סאו אונז אונז האלטן מיר דא אינמיטן דעם סנעפשאט וואס די אייבערשטער האט געגעבן פון אלע מצוות, דורכגעלאפן אלע מצוות נאך די מעמד הר סיני, נאך זייענדיג אויפן בארג מיט די קולות וברקים לעין כל, יעדער איינער האט געזען ווי די אייבערשטער קאנטיניוט צו רעדן צו משה רבינו נאך פאר משה רבינו איז ארויפגעגאנגען אין הימל, די אייבערשטער האט געגעבן אזוי ווי א מפתח פון אלע מצוות, אזוי אז די אידישע קינדער זאלן זען, אה, דאס שמעקט מיר, דאס, נא, דאס, די, די סוגיא שמעקט מיר. סאו יעדער איינער זאל זיך טשוזן א סוגיא וואס איז געשמאק פאר אים און ער זאל דאס זאל דאס סטאדיען. סאו למעשה האבן מיר עס נעכטן געענדיגט לערנען אז אויב איינער הרג'ט בשוגג קען ער גיין אין גלות, און ווי ווי גייט מען אין גלות? ושמתי לך מקום, אין דיין פלאץ דו משה רבינו ביסט דאך א לוי, סאו די מחנה לויה איז געווען ערי מקלט אין מדבר, וואס טוט זיך אויב איינער הרג'ט אבער במזיד? דעמאלטס איז שוין נישט שייך קיין ערי מקלט, ער קען זיך שוין נישט סעיוון פונעם פון פון מיתה. דורכן אנטלויפן אין אין ערי מקלט, סאו וועגן דעם זאגט די פסוק פסוק י"ד, אז וכי יזיד איש על רעהו אויב איינער טוט יא במזיד מרשיע זיין קעגן זיין חבר להרגו בערמה אים צו הרג'נען מיט א מיט כוונה און מיט דעת, איז דעמאלס איז שוין נישט שייך קיין ערי מקלט, און פארשטייט זיך אויכעט א כהן וואס גייט טון די עבודה, וואס געווענליך אויב הרג'עט א כהן בשוגג קען ער אנטלויפן צום מזבח און די בית און די מזבח איז קולט דעם כהן, וואס זאג איך אבער יעצט אז ער האט געהרג'עט במזיד איז מעם מזבחי תקחנו למות, דאס הייסט אויב גייענדיג צום מזבח ער האלט נאכנישט אינמיטן די עבודה. דעמאלס קען מען אים צונעמען און אים הרג'נען. מה שאין כן אויב טוט ער שוין די עבודה דעמאלס פארשטייט זיך נעמט מען אים נישט אוועק ווייל הי איז דואינג די עבודה. מען רעדט דא פון א פאל וואס ער גייט צום מזבח וואס כאילו ווען ער איז געווען א שוגג ווען גייענדיג צום מזבח וואלט עס אים קולט געווען ער וואלט נישט געדארפט עקסטער גיין צו קיין ערי מקלט. סאו זאג איך דא וויבאלד ער האט עס געטון במזיד אז מען נעמט אים יא אוועק פונעם מזבח. זאגט די הייליגע רש"י וכי יזיד. סאו לכאורה שטייט דאך שוין. מכה איש ומת מות יומת וואס עפעס פעלט אויס נאכאמאל צו זאגן אז איינער וואס הרג'ט במזיד איז חייב וואס עפעס דארפסטו זאגן נאכאמאל אז וכי יזיד איש אז איינער וואס הרג'ט במזיד איז חייב סאו לפי שנאמר ווייל שטייט אין פסוק מכה איש ומת מות יומת שומע אני וואלט איך ארויסגעלערנט אז אפילו א גוי איינער וואס הרג'ט א גוי זאל אויך זיין חייב מיתה אדער והרופא שהמית איינער א דאקטער וואס האט געהאלטן אינמיטן אפערעישן און געהארגעט זיין פעישענט זאל אויך זאל מען אויך הארגענען. אדער ושליח בית דין שהמית במלקות ארבעים, האלט מיטן געבן מלקות און יענער איז א שוואכלינג און ער שטארבט, אדער והאב המכה את בנו, א טאטע וואס שלאגט זיין קינד מחמת חינוך, אדער והרב הרודה את תלמידו, דער רבי וואס שלאגט זיין תלמיד זאל זאל לערנען בעסער, אדער והשוגג, וואס הייסט א שוגג הקרוב למזיד, וואס אים העלפט שוין נישט קיין ערי מקלט, איז תלמוד לומר פון דעם אלעם וואלט איך געמיינט אז די אלע זענען אויכעט חייב מיתה, תלמוד לומר פון דעם שטייט אין פסוק וכי יזיד. און וכי יזיד לערן איך ארויס אז ולא שוגג, נישט קיין שוגג א קרוב למזיד, ער איז ער איז נישט חייב מיתה. די זעלבע זאך שטייט על רעהו, לערן איך ארויס ולא על הגוי, אויף הריגת הגוי איז נישט חייב קיין מיתה. אדער להרגו בערמה איז דווקא בערמה, וואס הייסט מיט די אינטענשאן, מיט די כוונה, יענעם צו הרג'נען, ולא שליח בית דין והרופא, אדער ורודה בנו ותלמידו, וואס די פלעצער האט ער טאקע אינזין געהאט צו שלאגן, ער האט עס געטון במזיד. אבער ער האט עס נישט געטון מיט די אינטענשאן צו הרג'נען, נישט געטון בכוונה צו הרג'נען, שאף על פי שהם מזידין אין מערימין זענען אבער זענען זיי אבער נישט געווען האבן זיי נישט געוואלט הרג'נען בדעת און מיט כוונה, מילא וועגן דעם דארף שטיין די צוויי עקסטערע פסוקים, ווייל אויב וואלט ווען געשטאנען נאר מכה איש ומת מות יומת אזוי וואלט איך געמיינט אז יעדער איז חייב, אפילו איינער אפילו א דאקטער וואס וואס האלט אינמיטן אפערעישן און הרג'עט וואלט אויך געווען חייב און אזוי אויך די אנדערע פלעצער, סאו מעם מזבחי דאס איז מילתא אגב אורחא וויל מיך די תורה דא לאזן הערן אז אם היה כהן. ורוצה לעבוד עבודה תקחנו למות ורוצה קוק אן רשי איז מדייק ורוצה לעבוד עבודה דאס הייסט אויב האלט ער שוין אינמיטן עבודה נו דעמאלטס נעמט מען אים נישט אוועק מען ווארט ביז ער ענדיגט און ערשט דעמאלטס הרג'עט מען אים אבער אויב וויל ער גיין וואס איך וואלט געהאט א הוה אמינא אז די מזבח זאל קולט זיין אזוי ווי ווען ער וואלט ווען געהארגעט בשוגג זאג איך ניין וויבאלד ער איז א הורג במזיד נעם איך אים אוועק און איך הארג איך טו איך טו מקיים זיין די די מיתה וואס קומט זיך אים זאגט די פסוק ווייטער ומכה אביו ואמו מות יומת אז אויב איינער שלאגט א קלאפ וואס האט א הוצאת דם איז נישט סתם א קלאפ, סתם א קלאפ איז מען נישט חייב קיין מיתה ווען מען שלאגט די טאטע מאמע, אבער מען רעדט דא פון א קלאפ וואס האט הוצאת דם, דעמאלטס איז מות יומת. פארוואס זאגט די ספר החינוך וואס באלד זיי האבן אים אראפגעברענגט אויף דער וועלט, און מען דארף משריש זיין א מענטש א גוטע מידה, מען שלאגט נישט די עלטערן, מילא אפילו ער האט נישט געהארגעט די טאטע מאמע, דאך איז ער שוין אויך חייב מיתה, זאגט דער הייליגער רשי מכה אביו ואמו, לפי שלמדנו על החובל בחבירו שהוא בתשלומין ולא במיתה, וויבאלד שפעטער גייט מען דאך לערנען אז עין תחת עין שן תחת שן, אז אויב איינער טוט מחבל זיין איינעם דארף מען נאר באצאלן די דמי נזק ווי מיר זעהן אפאר פסוקים ארום, אבער מען הרג'ט אים נישט, פאר דעם הוצרך לומר דארף דער פסוק עקסטער זאגן על החובל באביו שהוא במיתה, איינער וואס מאכט א קלאפ פארן טאטן דעמאלטס איז יא חייב מיתה, ואינו חייב אלא בהכאה שיש בה חבורה פארשטייט זיך. נאר אויב ס'איז דא א עקשועל בייל, אויב איז עס סתם א קלאפ אן קיין דעם אן דעם וואס איז ארויסגעקומען בלוט דעמאלטס איז מען פטור. זאגט רשי אין פסוק אביו ואמו קוקט לכאורה אויס ווי מען מוז קלאפן ביידע סיי די טאטע און סיי די מאמע צו זיין חייב, ניין זאלסט דיך נישט טועה זיין ס'איז או זה או זה אדער דעם טאטן אדער די מאמע און די ו' מיינט נישט א ו' מוסיף אז נאר אויב מען שלאגט ביידע. זאגט די רשי ווייטער מות יומת וועלכע מיתה? מיתה בחנק ווייל סתם מיתה ווען ס'שטייט נישט ספעסיפייד אין די תורה וועלכע מיתה דאס איז איז עס די גרינגסטע מיתה וואס דאס איז חנק. יעצט זאגט די פסוק ט"ז, סאו אין ט"ז די פסוק י"ז, איין פסוק ארום גייט שטיין א ענין פון מקלל אביו ואמו מות יומת, און די תורה האקט אבער אריין קודם מיט א אנדערע הלכה אז וגונב איש ומכרו אויב איינער טוט גנב'נען א מענטש פעלט זיך אויס אפאר ריקווייערמענטס ער זאל זיין חייב, סאו עס מוז זיין עדות אז וגונב אז ער האט גע'גנב'ט, אויך מוז זיין עדות אז ומכרו ער האט אים פארקויפט, דאס הייסט עס מוז זיין עדות אויף די טרענזעקשאן, און א דריטע עדות מוז זיין אז ונמצא בידו ער מוז האבן געווען אינעם גנב'ס רשות, אין ארדער ער זאל זיין חייב מיתה, וואס דעמאלטס אויב טשעקט, אויב אלע דריי תנאים איז אין פלאץ איז דעמאלטס מות יומת קומט זיך אים מיתה, דאס הייסט אויב פעלט איינס פון דעם, למשל ונמצא בידו, ער האט נישט אריינגעברענגט דעם גע'גנב'ענטן אין זיין רשות, נאר ער האט געזאגט פיק אים אויף דארטן ביים באס סטעישן, פאר דעם פאר וועם ער האט עס פארקויפט, דעמאלטס איז מען שוין נישט חייב, ס'מוז זיין אלע דריי, ער מוז האבן גע'גנב'עט, ער מוז האבן פארקויפט, און מוז עס האבן אריינגעברענגט אין זיין רשות. זאגט די הייליגע רשי וגונב איש ומכרו. פרעגט רשי למה נאמר, ס'שטייט דאך שוין נאכאמאל אין דברים דעם ענין פון אז מען גנב'עט א מענטש איז מען חייב מיתה נאר לפי שנאמר וויבאלד ס'שטייט דארט אין דברים די לשון הפסוק איז אז כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, אין לי וואלט איך נישט געוואוסט אלא איש שגנב נפש וואלט איך נאר געוואוסט א איש אן עדאלט וואס האט געגנב'עט א מענטש, אישה או טומטום או אנדרוגינוס שגנבו מנין, ווי ווייס איך אז א פרוי א טומטום אדער אנדרוגינוס זענען נישט בגדר איש, אז זיי האבן געגנב'עט א מענטש מנין ווי ווייס איך אז זיי זענען אויכעט חייב? איי לכאורה שטעלט זיך גלייך א קשיא ווייל איש און אישה זענען אייביג אייניג לעונשין ווען ווען א איש איז חייב א עונש איז די אישה אויכעט חייב א עונש וואס עפעס פונקט דא פרעגסטו מיר א קשיא וויבאלד קודם שטייט קלאר לאיש נאך א קשיא ועוד. וויבאלד ס'איז דא א צד קילא ביי א פרוי. ווייל א פרוי וואס גנב'עט געלט, ממון, דארף מען איר נישט פארקויפן ווייל זי ווערט נישט פארקויפט בגניבת ממון. א מאן ווערט יא פארקויפט בגניבת ממון. וואלט איך געוואלט מיינען אז ווייל א אישה האט דאך א צד קילא ווען ס'קומט צו גנב'נען זאל זי אויכעט האבן א צד קילא אז מ'הרג'עט איר נישט אויב האט זי געגנב'עט א מענטש.

כך הוצרכו שניהם וועגן דעם דארף איך האבן סיי דעם פסוק דא אין פרשת משפטים און סיי דעם פסוק אין פרשת דברים מה שחיסר זה גילה זה דעי וואס דעי פסוק האט פארהוילן האט דעי פסוק אויפגעדעקט אזוי ווי רשי האט שוין געזאגט אויף מכה איש ומת אז כמה כתובים נאמרו בפרשת רצחן און מה שבידי לפרש למה באו כלם אפרש וואס כ'וועל קענען טרעפן אן ענין פארוואס מ'האט עס געדאפלט וועל איך דיר מפרש זיין און וואס כ'וועל נישט טרעפן וועל איך עס אננעמען אז ס'איז דאך נאר אונזער מפתח דא וואס אונז קען מען געבן א סנעפשאט אויף כל התורה כולה. זאגט דער הייליגער רשי ונמצא בידו שראוהו עדים שגנבו ומכרו, עס מוז זיין עדות וואס האבן געזען אז ער האט אים געגנבעט און אז ער האט אים פארקויפט, און ונמצא כבר בידו קודם מכירה, עס מוז האבן געווען עדות אז ער האט אריינגעברענגט דעם וועם ער האט געגנבעט אין זיין רשות, מה שאין כן אויב האט ער אים בכלל נישט אריינגעברענגט אין זיין רשות נאר ער האט אים געזאגט פיק אים אויף דארטן און דארטן, איז ער פטור, מות יומת, וועלכע מיתה? בחנק, פארוואס ווייל כל מיתה האמורה בתורה סתם חנק היא, עני פלאץ ווי די תורה ספעסיפייט נישט וועלכע מיתה מען דארף געבן, איז עס חנק די גרינגסטע. סאו יעצט האבן מיר דאך גערעיזט א קשיא, אז דו האלטסט דא אינמיטן די ענינים פון מכה אביו, מקלל אביו, וואס עפעס האקסטו דא אריין מיט וגונב איש? זאגט רשי והפסיק הענין, איז דא די ספר הזכרון וויל זאגן אז דאס איז נישט רשי'ס לשון נאר דאס איז א א א. הוספת רשי אדער אנדערע אנדערע ראשונים איך ווייס אבער עניוועי רשי זאגט דא אז והפסיק הענין וכתב וגונב איש בין מכה אביו ואמו למקלל אביו און פאקטיש האסטו אריינגעהאקט דא צווישן מכה אביו און מקלל אביו מיט דעם ענין פון וגונב איש ונראה לי און מיר געפעלט אז היינו פלוגתא פון דא שטעמט די מחלוקה פון דעם וואס דמר סבר מקשינן הכאה לקללה ומר סבר לא מקשינן ווייל ס'דא א ענין ביי מקלל אביו ואמו אז מ'איז נאר חייב אויב די טאטע איז עושה מעשה עמך איז דא וואס זאגן אז ביי מכה איז די זעלבע זאך אז וועלכע קלאפ נאר וועלכע טאטע איז מען חייב נאר א טאטע שעושה מעשה עמך און וויאזוי איך האב געמאכט א היקש סאו איינער וואס זאגט אין מקשינן און איינער זאגט לא מקשינן דער וואס זאגט סאו עס קען זיין אז דער וואס זאגט אז איך בין נישט מקיש הכאה לקללה איז טאקע ווייל די תורה האט אריינגעהאקט מיט וגונב איש האט ער אפגעטיילט די צוויי ענינים און זאגן אז מקלל איז מען נאר חייב אויב איז ער א עושה מעשה עמך אבער מכה איז מכל מקום. סאו שטייט ווייטער אין פסוק מקלל אביו ואמו מות יומת, איינער וואס שעלט זיין טאטן און מאמען, פארשטייט זיך מ'שעלט מיטן אייבערשטנס נאמען און נישט מיט א כינוי פונעם אייבערשטן, עני מיט די אייבערשטנס מעין נעמען יוד קיי וואו קיי אלקים און אזוי ווייטער, נישט מיט קיין כינוי שמות, דעמאלטס איז עס מות יומת. און דא גייט רשי זאגן אז מות יומת מיינט בסקילה, שווערער ווי די ווי די מיתה וואס ס'קומט אויף הכאת אביו ואמו, פארוואס? ווייל מקלל איז א גרינגערע זאך. עס האט זיך מער, עס איז מער שכיח אז א מענטש זאל עס טון, ממילא דארף עס האבן א שטרענגערע אזהרה, עס דארף האבן א שטרענגערע מיתה אין ארדער אז מען זאל זיך צוריק האלטן דערפון. זאגט די הייליגע רשי מקלל אביו ואמו, סאו לכאורה שטייט דאך שוין נאכאמאל, ס'איז דא א כפל, שטייט אין ויקרא נאכאמאל דעם ענין פון שעלטן די טאטע אדער מאמע, למה נאמר לפי שהוא אומר, ווייל עס שטייט דארט אין די לשון הפסוק אין ויקרא איז אז איש איש אשר יקלל את אביו, אין לי ווייס איך נישט אלא איש שקלל את אביו, און ווי ווייס איך אבער אז אשה שקללה את אביה מנין, סאו לכאורה די זעלבע זאך דא. לכאורה איש ואישה זענען דאך שווה לעונשין, וואס עפעס דארפסטו מיר ארויסלערנען עקסטער פאר א פרוי? נו, דער תירוץ איז וויבאלד ס'איז דא א צד קולא פאר א פרוי, אז ווען ס'קומט צו כיבוד אב, ווען ס'איז איש איש אמו ואביו תיראו, זאג איך דארטן אז א אישה איז נישט בכלל גדר זה, פארוואס? ווייל זי זי איז מחויב צו מכבד זיין איר מאן, האט זי נישט קיין צייט צו מכבד זיין איר טאטן, ממילא וועגן דעם גייט דער ענין פון כיבוד

ממילא איבעראל וואו ס'שטייט דמיהם בם, אדער דמיו בו, איז עס בסקילה און מקלל אביו ואמו שטייט דאך דעם ווארט דמיו בו, וועגן דעם האב איך האב איך א לימוד אז מען דארף אים הרג'ענען בסקילה. זאגט פארציילט יעצט די תורה אז וכי יריבון אנשים, צוויי מענטשן קריגן זיך, שלאגן זיך, והכה איש את רעהו, איינער האט געשלאגן דעם צווייטן באבן או באגרוף מיט א שטיין, אדער מיט א פויסט, וואס דאס זענען זאכן וואס זענען ראוי צו הרג'ענען אן אנדערן, אבער אויב שלאגט ער מיט א מיט א זאך וואס איז נישט ראוי צו הרג'ענען יענער שטארבט עניוועי, איז נישט אזוי קלאר צו ער איז חייב מיתה. אבער יעצט האט ער יא געשלאגן מיט א אבן אדער באגרוף און ולא ימות איז די מענטש נישט געשטארבן אבער וואס דען ונפל למשכב ער איז אריין געפאלן אין בעט וואס הייסט ער איז קראנק געווארן פון דעם קלאפ סאו לייגט מען אים אריין אין א דזשעיל אין א תפיסה און מען ווארט צו זעהן וואס עס וועט זיך דא אויסלאזן אויב שטעלט ער זיך אויף אויב שטארבט ער איז ער חייב מיתה אפילו ער שטארבט לאחר זמן. אבער וואס טוט זיך אם יקום? אויב שפעטער, נאך א געוויסע צייט נאכן ליגן אין בעט, האט ער זיך יא אויפגעשטעלט, והתהלך בחוץ גייט ער ארום פראנק און פריי אויפן גאס, על משענתו אויף זיין אייגענע כח, וויאזוי רשי זאגט דא, אנדערע ראשונים ווילן זאגן על משענתו דווקא אויפן שטעקן, אבער רשי וויל זאגן על משענתו אויפן שטעקן וואס איז דומה לכוחו, א כח וואס איז דומה למשענתו בעיסיקלי, דאס הייסט ער גייט ארום, ער איז אויסגעהיילט געווארן, איז דעמאלטס ונקה המכה, דער שלעגער ווערט פריי, מען קען אים ארויסלאזן פון תפיסה, רק שבתו יתן, ער דארף געבן דעם שבתו, דאס איז זיין שכר וואס ער האט נישט געקענט ארבעטן. אין די זמן וואס וואס ער איז געליגן אין בעט דארף ער אים באצאלן, און ורפא ירפא דארף אים אויך באצאלן דאקטער געלט, דווקא מיט רעסיטס אבער, און נישט אז יענער קען זאגן געב מיר די דאקטער געלט און איך וועל שוין טון דערמיט וואס איך וויל, ניין ורפא ירפא מיינט אז זיי דארפן דווקא געבן בעיסד אן רעסיטס, ברענג מיך א רעסיט אז האט ער אלס געהאט די מעדיקל עקספענס דעמאלטס וועל איך דיר עס באצאלן. און פארשטייט זיך דאס איז אויסער די דמי נזק און די דמי בושת און צער וואס מען וועט רעדן שפעטער עין תחת עין. און דא האט די תורה געוואלט עסטעבלישן אז מ'דארף באצאלן שבת און ריפוי. זאגט די הייליגע רשי וכי יריבון אנשים, פרעגט רשי למה נאמר? וואס עפעס דארף שטיין די פסוק בכלל? ס'שטייט דאך שוין שפעטער דעם ענין פון באצאלן נזק און צער. זאגט רשי לפי שנאמר וויבאלד עס שטייט ביים ענין פון נזק און צער שטייט די ווארט עין תחת עין, לא למדנו, פון דארטן האב איך נישט ארויסגעלערנט אז מ'דארף נאר אז מ'זאל באצאלן דמי אבריו, אז מ'דארף באצאלן די נזק וויפיל איז יעצט דער יעניגער ווייניגער ווערט אן דעם אויג. אבל שבת וריפוי לא למדנו, דארט האב איך נישט גערעדט פון שבת אדער ריפוי, ממילא וועגן דעם לכך נאמרה פרשה זו ארויסצולערנען אז מ'דארף אויכעט באצאלן אויסער די דמי נזק, דארף מען אויכעט באצאלן שבת און ריפוי, זאגט די הייליגע רשי ונפל למשכב, איז לאו דווקא אז ער איז יעצט אריינגעפאלן אין בעט דווקא, נאר כתרגומו אז ויפול לבוטלן, ס'הייסט לחולי שמבטלו ממלאכתו, אויב איז ער געווארן קראנק און ער קען יעצט נישט ארבעטן, דארפסטו אים באצאלן די דמי שבת. זאגט די הייליגע רשי על משענתו, מיינט נישט אויף א שטעקן דווקא, ווייל אויב איז עס אויף א שטעקן, דעמאלטס איז ער דאך נאכנישט גענצליך אויסגעהיילט ממילא דארף מען נאך האלטן איינגעשפארט צו זען צו יענער וועט זיך אויסהיילן נאר על משענתו טייטש על בוריו וכוחו ער גייט אויף זיין אייגענע כח וואס דאס איז דומה צו א משענתו דומה צו א אונטערלענער סאו פארשטייט זיך אויב גייט ער נאך אויף א שטעקן לויט שיטת רשי איז ער טאקע נאכנישט פטור פון קען מען אים נאכנישט באפרייען ווייל מען דארף נאך זען וואס עס וועט זיך אויסלאזן מיט דעם וועם ער האט געשלאגן ונקה המכה פרעגט רשי, ונקה המכה ווערט דא פטור פון מיתה, ווען איז ער געווארן חייב מיתה? וכי תעלה על דעתך שיהרג זה שלא הרג? מ'דארף דאך נאך קאנפירמען צו יענער וועם ער גע'הרג'עט איז געשטארבן, וועם ער האט געשלאגן איז געשטארבן. אלא למדך כאן שחובשים אותו, מ'טוט אים איינשפארן עד שנראה אם יתרפא זה, מ'טוט זען און ווארטן וואס ס'וועט זיך אויסלאזן מיט דעם וועם ער האט געשלאגן, וכן משמעו, כשקם זה והולך על משענתו, ער זיצט איינגעשפארט אין דזשעיל, איז יעצט ווען דער וועם ער האט געשלאגן האט זיך אויפגעשטעלט און ער איז געגאנגען אויף זיין אייגענע כח, אז נקה המכה דעמאלטס קען מען אים פריי לאזן, אבל עד שלא יקום זה לא נקה המכה ווערט ער טאקע נאכנישט פריי, נאר מען האלט אים איינגעשפארט אזוי לאנג ווי יענער שטעלט זיך אויף און מען זעט וואס עס געשעט, רק שבתו, ס'הייסט ביטול מלאכתו מחמת החולי לויט דעם וואס דאס ווי לאנג ער איז געווען קראנק איז ער דאך געליגן אין בעט ער האט נישט געקענט ארבעטן, די ביטול מלאכה איז שבת און דאס דארף ער אים באצאלן, למשל אם קטע ידו או רגלו, אויב האסטו אפגעשניטן זיין הענט אדער פיס, רואים ביטול מלאכתו מחמת חולי כאילו הוא שומר קישואין, מען קוקט אזוי לאנג, לאמיר זאגן ער איז געליגן אין בעט פאר צוויי חדשים. איז ווי אויב וואלט ער געארבעט אלס א שומר קישואין, דאס הייסט ער איז געזיצן אין א בודקע ערגעץ פאר דריי דאלער א שעה, און וויפיל געלט ער וואלט געמאכט אין די צוויי חדשים, אזויפיל דארפסטו אים באצאלן. איי, פארוואס צאלסטו אים נישט לויט וויפיל זיין געהעריגע אינקאם איז געווען? לאמיר זאגן ער האט געמאכט הונדערט דאלער א שעה, פארוואס צאלסטו אים נישט הונדערט דאלער א שעה, פארוואס צאלסטו אים דריי דאלער א שעה ווי א שומר קישואין, שהרי אף לאחר החולי אינו ראוי למלאכת יד ורגל, נאכדעם וואס ער היילט זיך אויס קען ער דאך ווייטער נישט טון די אלטע ארבעט וואס ער פלעגט טון פאר הונדערט דאלער א שעה, ער קען דאך נאר זיין א שומר קישואין. איי, האסט דאך אים שאדן געמאכט, נו טאקע פארדעם באצאלסטו שכר נזק. צאלסט אים שכר נזק פאר דעם וואס האסט אים שאדן געמאכט, יעצט אויסער דעם נאך דעם וואס ער האט זיך אויסגעהיילט קען ער דאך יעצט טעקניקלי גיין ווערן א שומר קישואין פאר דרײַ דאלער א שעה, דאס האט ער אויך נישט געקענט האבן ווייל ער איז געליגן אין בעט, דארפסט אים צוגעבן אויך די דמי שבת פון די שוואכסטע ארבעט, והוא כבר נתן לו מחמת נזקו דמי ידו ורגלו שנאמר יד תחת יד רגל תחת רגל, סאו פאר דעם, דו האסט דאך אים שוין באצאלט די נזק. לייגסט אים נאר צו די שכר שבת פון די שוואכסטע ארבעט, ורפא ירפא, ס'הייסט כתרגומו, נישט אז ער זאל אים אליין אויסהיילן, קודם מוז נישט זיין אז ער איז א דאקטער, און נאכדעם ווער זאגט אז דער וואס איז געשלאגן געווארן וויל ווערן אויסגעהיילט ביי דעם ביי זיין שלעגער, נאר וואס כתרגומו, ישלם שכר הרופא, ער זאל באצאלן די שכר הרופא, און דאס איז וואס רש"י דרוקט דא אין זיין לשון שכר הרופא, אז נאר אויב ער ברענגט אים רעסיטס, נישט אז איך קען אים אפבעטן גיב מיר הונדערט טויזנט דאלער פאר מעדיקעל עקספענסעס און איך וועל טון דערמיט וואס איך וויל, ניין, ברענג מיך רעסיטס און לויט דעם וועל איך דיר געבן געלט, סאו יעצט. האבן מיר יעצט געהאט א נושא אז מכה איש ומת איז נישט קיין חילוק צו ער שטארבט רייט עוועי צו ער שטארבט לאחר זמן דארף מען אלץ אים האלטן איינגעשפארט און ווארטן צו זען צו יענער שטארבט אדער יענער גייט ווערט לעבעדיג סאו ס'הייסט אז ער איז חייב מיתה אפילו יענער שטארבט צוויי חדשים שפעטער אויב זעט מען אויב קען מען עס צוריק פינען צו די שלאג צו די קלאפ וואס ער האט געכאפט פון די צוויי חדשים צוריק וואס טוט זיך אבער ווען איינער שלאגט א עבד דעמאלטס איז דא אנדערע הלכות וואס הייסט מען דארף נישט מען דארף נישט ווארטן צו זען וואס ס'וועט זיך אויסלאזן פאר א לאנגע צייט. סאו נאר וואס איז די הלכה? אז וכי יכה איש את עבדו, אויב איינער שלאגט זיין אייגענע עבד, זיין עבד כנעני, או את אמתו, זיין שפחה כנענית, בשבט מיט א רוט, מיט א בייטש, וואס דאס איז א זאך וואס איז וואס ער איז רגיל צו נוצן כדי צו שטראפן זיין עבד אדער דינסט וואס פאלגן נישט, ומת תחת ידו און די עבד אדער דינסט שטארבן אונטער זיין הענט ממש, וואס הייסט וויטין טווענטי פאר אווערס, דעמאלטס נקום ינקם דארף מען נקמה נעמען, פארוואס מיט מיתת סייף? פארוואס? ווייל די תורה האט געוואלט אז מ'זאל שאדן האבן, אז מ'זאל שוינען דעם עבד און שפחה וואס האבן נישט איינער וואס זאל זיך אננעמען פאר זיי, און מ'זאל זיך פארשוינען פון דעם אז דער בעל הבית זאל ווערן אזוי כעס'דיג און אכזריות'דיג אויף זיי, אן א דעם וואס איינער זאל זיי אפילו קענען האלטן אקאונטעבל. סאו דאס איז נאר אויב איז ער טאקע געשטארבן וויטין טווענטי פאר אווערס, טוט זיך אבער אך אם יום או יומיים יעמוד, ס'טוט זיך אבער אויב בלייבט ער שטיין א טאג, וואס דאס איז כאילו ס'איז צוויי טעג, וואס הייסט א גאנצע מעת לעת, פֿיר און צוואַנציק שעה, און ער בלייבט לעבן, איז לא יקם, דעמאלטס טוט מען נישט נקמה נעמען פון דעם הער, פארוואס ווייל כי כספו הוא, פאקטיש איז ער זיין אונערשיפ, ער איז זיין קנין כסף, ממילא וועגן דעם האט ער אים געהאט א רעכט צו שלאגן, און אויך וויבאלד ער שטארבט נישט גלייך, האב איך דאך קלאר געזען אז דער איז נישט געווען אזוי אכזריות'דיג אים צו וועלן הרג'נען, ער האט אים פשוט געשלאגן ווייל אזוי ווי די סדר איז אז א אדון שלאגט זיין עבד.

נאנט צו די ווארט כי כספו הוא, רעדט זיך אויך א עבד הקנוי לו עולמית פונקט דומה צו זיין געלט, און נישט א עבד וואס גייט ארויס בשש ויובל וואס איז נישט קיין קנין עולמית. איך האב ווען איך האב דאס געלערנט האב איך געטראכט מה כספו קנוי לו עולמית, די געלט פון א מענטש איז קנוי לו עולמית, וואס הייסט איז קנוי לו עולמית, ער צאלט אויף געלט, עס גייט זיך אויס, עס איז דא קאנסטענט. ריפלענישמענט אוו קעש פלאו, מען האט עקספענסעס, מען דארף מאכן נאך געלט צו באצאלן פאר די פרישע עקספענסעס, דאס הייסט כספו קנוי לו עולמית, קיינער האלט נישט זיין געלט פאר אייביג, נאר די פשט איז אז די אייבישטער געט דיך א הבטחה אז דו וועסט אייביג האבן געלט, דו וועסט אייביג האבן געלט, וועסט אייביג האבן השלך על השם יהבך והוא יכלכלך, און אויך פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון איז נישט קיין בקשה, אזוי ווי מען קען אסאך מאל טראכטן, הייליגע באשעפער עפן דיין האנט און געב, ניין ניין ניין, ס'שטייט פארדעם א שבח און נאכדעם שטייט א שבח. קען נישט זיין אז פותח את ידך איז פונקט א בקשה אינמיטן שבחים, ס'איז א חלק פון די שבח, אז וואס אז דו עפנסט דיין האנט און דו זעטיגסט אן יעדע לעבעדיגע מענטש מיט אלעס וואס זיי דארפן, סאו מה כאן כספו קנוי לו עולמית, דאס הייסט אז עס גייט אפילו דו נוצט עס אויס גייט עס קאנסטענטלי ווערן רעפלענישט, אזוי אויך דער עבד הקנוי לו עולמית איז דווקא איינער וואס גייט בלייבט ביי דיר פאר שטענדיג, און נישט א עבד עברי וואס גייט ארויס בשש ויובל. פרעגט רשי והרי היה בכלל מכה איש ומת, אויב רעדט מען דא. פון הרג'נען, נו אויב אזוי איז ער דאך שוין אינקלודעד אין די מכה איש ומת און מ'דארף און און מ'איז חייב מיתה, וואס עפעס דארפסטו האבן נאך א עקסטערע פסוק צו מחייב זיין מיתה ביי א הורג עבד, אלא בא הכתוב והוציאו מן הכלל, די תורה וויל זאגן אז א עבד האט אנדערע הלכות, אז ס'האט עפעס א קולא, להיות נדון בדין יום או יומיים, שאם לא מת תחת ידו ושהה מעת לעת איז ער פטור, וואס הייסט אויב גייט דורך פֿיר און צוואַנציק שעה און ער איז נישט געשטארבן איז ער פטור, נאר אויב ער שטארבט וויטין די טווענטי פאר אווערס און דאס איז א קולא וואס עפלייט נאר פאר א עבד פון דעם האט די תורה עס עקסטער געדארפט ארויסלערנען בשבט כשיש בו כדי להמית הכתוב מדבר דווקא א שבט א רוט וואס האט די עביליטי צו הרג'נען א צווייטן, פרעגט רשי אפילו אין בו כדי להמית איז אפשר רעדט מען דא פון עפעס וואס האט א וואס קען אפילו נישט הרג'נען תלמוד לומר וועגן דעם שטייט בישראל ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו ער האט אים געשלאגן מיט א אבן יד וואס קען הרג'נען איז והלא דברים קל וחומר מה ישראל חמור וואס האט נישט די צד קולא אז מען קען אז נאך פֿיר און צוואַנציק שעה איז מען פטור איז דאך אינו חייב עליו ווען מען איז נישט חייב נאר אויב ס'האט אלא אם כן הכהו בדבר שיש בו כדי להמית, ועל אבר שהוא כדי להמית און נאר אויב מען שלאגט אים אין א פלאץ וואו ער קען שטארבן, ס'הייסט אויב שלאגט מען אים אויף די הענט, וואס דאס וואלט ווען בעצם נישט געדארפט הרג'נען דעם מענטש און ער שטארבט איז מען פטור. עבד הקל וואס האט די צד קולא אז מען איז נאר חייב וויטין טווענטי פאר אווערס איז לא כל שכן אז מען איז פטור אויב מען שלאגט אים אויף א פלאץ וואו ס'איז נישט חייב אדער מיט א זאך וואס איז נישט ראוי למיתה.

אלא וואס מיינט דאס אז יום שהוא כיומיים, איין טאג וואס עס קוקט אויס אזוי ווי צוויי טעג, ואיזהו, זה מעת לעת, איין מעת לעת, און די ענין איז אז מען דארף אנהייבן ציילן פון די שלאג, נישט אז מען דארף ווארטן פון ביינאכט ווען די טאג ווען די נעקסטע טאג הייבט זיך אן, נאר יום או יומיים, דאס הייסט א טאג אזוי וואס איז כאילו ס'איז צוויי טעג, ווייל די פון די מינוט וואס דו האסט געשלאגן ביז טווענטי פאר האוערס לעיטער, אויב שטארבט ער נישט ביסטו פטור, סאו זאגט רשי לא יוקם. כי כספו הוא, ס'הייסט די שורש פון די קולא איז נאר ווען איך שלאג מיין אייגענע עבד, אבער וואס טוט זיך אז א צווייטער שלאגט מיין עבד, דעמאלטס איז שוין נישט דא די צד קולא אז מ'איז נאר חייב וויטין טווענטי פאר אווערס, דעמאלטס איז עס שוין יא אפילו ער שטארבט שפעטער אויך, פארוואס עס שטייט כי כספו הוא, נאר וועגן דעם איז דא די קולא ווייל ס'איז זיין עבד, הא אחר שהכהו א צווייטער האט געשלאגן זיין עבד, אף על פי ששהה מעת לעת, קודם שמת איז חייב, אפילו ס'איז די מענטש שטארבט ערשט נאך פֿיר און צוואַנציק נאך אַכט און פֿערציק שעה איז ער נאך אלץ חייב, סאו זאגט אונז די תורה המזל אזוי וכי ינצו אנשים ווען צוויי מענטשן קריגן זיך, און פארשטייט זיך נאר אויב זיי זיי האבן אינזין געהאט צו הרג'נען איינעם דעם צווייטן, דאס וועט זיין רעלעווענט שפעטער, סאו צוויי מענטשן קריגן זיך מיט די אינטענשאן צו הרג'נען איינעם דעם צווייטן, און וואס ווען ווי קומט א פרוי און טרייט אפצושטעלן די פייט, און ונגפו אשה הרה זיי טוען איר שלאגן און זי איז טראגעדיג און ויצאו ילדיה און אירע קינדער גייען ארויס און זיי שטארבן, אבער ולא יהיה אסון די פרוי שטארבט נישט, איז ענוש יענש דארף מען זיי באצאלן די דמי ולדות, מ'וועט שוין זעהן די דיטעילס וויפיל דאס איז. און נאר ווען דארף מען עס באצאלן? נאר כאשר ישית עליו בעל האישה, נאר אויב די מאן פרעסט טשארדזשעס, אויב די מאן קומט נישט צו בית דין בעטן אז מען זאל באצאלן, דארף מען נישט באצאלן, און ונתן בפלילים, און דעמאלטס אויב די מאן טוט פרעסן טשארדזשעס איז ונתן בפלילים, טוט בית דין אפשאצן וויפיל מען דארף באצאלן, אזויפיל דארף מען באצאלן, זאגט דער הייליגער רשי וכי ינצו אנשים, זה עם זה, ונתכוון להכות את חברו, פארשטייט זיך להכות לשם הריגה ווי רשי וועט שפעטער זאגן, זיי האבן אינזין צו הרג'נען איינער דעם צווייטן, און וואס ווען ווי איז והכה את האישה, און ונגפו. דאס הייסט ונגפו מיינט געהארגעט האט זיך, א מינוט שפעטער זאגסטו ולא יהיה אסון און זי שטארבט נישט, נאר ונגפו מיינט אין נגיפה אלא לשון דחיפה והכאה זיי טוען איר שטופן און קלאפן, כמו פן תגוף באבן רגלך אז דו טוסט קלאפן מיט א שטיין מיין פיס, ס'איז נישט שייך צו הרג'נען א פיס, מוז זיין אז די ענין דארטן איז קלאפן און נישט הרג'נען, זעלבע זאך דא ונגפו מיינט אז זיי האבן געקלאפט און נישט געהארגעט, איז נאך א ראיה ברענגט רשי בטרם יתנגפו רגליכם אדער ולאבן נגף, און ולא יהיה אסון באשה דאס הייסט די פרוי איז נישט געשטארבן נאר די קינדער זענען ארויסגעקומען זיי זענען געשטארבן ענוש יענש, דארף מען באצאלן, לשלם דמי ולדות לבעל, מען דארף באצאלן פארן מאן וויפיל די קינדער זענען ווערט געווען, שמין אותה וואס טוט מען אפשאצן מען שאצט אפ די פרוי כמה היתה ראויה לימכר בשוק, און וויפיל יעצט זי איז ווערט מער אויב זי איז טראגעדיג, להעלות בדמיה בשביל הריונה, דעמאלטס די די דיפרענס דארף מען באצאלן, סאו מען קוקט אויב איז זי געווארן וואלט זי אלס פלעין אזוי וואלט זי פארקויפט געווארן פאר הונדערט דאלער. און יעצט זייענדיג טראגעדיג מיט די קינדער האט זי א עקסטערע בענעפיט פארן בעל הבית, איז זי ווערט הונדערט פֿופֿציק דאלער, דארף מען צאלן די פֿופֿציק דאלער, ענוש יענש, ס'הייסט יגבו ממון ממנו, מ'דארף איינמאנען די געלט פון זיי, כמו וענשו אותו מאה כסף, ס'הייסט ענוש יענש, נישט אז מ'דארף זיי געבן עפעס א אנדערע עונש, צו מלקות צו מיתה, ניין, זיי דארפן באצאלן געלט, ס'גייט ארויף אויף די גביית ממון, אזוי ווי שטייט דארטן וענשו אותו מאה כסף זעה איך אז באצאלן א געלט שטראף איז א עונש. כאשר ישית עליו, דאס הייסט נישט אז די מאן קען אליינס אפשאצן וויפיל ער וויל באצאלן ווייל ס'שטייט דאך סוף פסוק ונתן בפלילים אז בית דין שאצט אפ, נו וואס איז די ענין? כאשר ישית עליו כשיתבענו הבעל בבית דין להשית עליו עונש על כך, נאר דעמאלס דארף מען באצאלן, דאס הייסט נאר אויב די מאן פרעסט טשארדזשעס נאר דעמאלס דארף מען באצאלן ונתן, המכה דמי ולדות, דער וואס האט געשלאגן דארף באצאלן די דמי ולדות פארן מאן, און וויפיל? וויפיל ווער שאצט אפ בפלילים על פי הדיינים די דיינים שאצן אפ וויפיל זאל מען צאלן און אזוי ווי רשי האט פריער געזאגט די ענין וויאזוי מען שאצט עס וויפיל זי איז יעצט ווייניגער ווערט געווארן לכבוד דעם וואס זי האט מפיל געווען אירע קינדער ס'העט זיך זאגט די פסוק ואם אסון יהיה וואס טוט זיך אבער אז אויב איז יא געשען א אסון און די פרוי איז יא געשטארבן איז דעמאלטס ונתתה נפש תחת נפש סאו פאקטיש איז דא געווען א מציאות אז זיי האבן אינזין געהאט צו הרג'נען באט ס'איז געווען א ענין פון התכוון להרג את זה והרג את זה סאו פסק'נט די תורה אז נפש תחת נפש. איז דאס א נפש תחת נפש אז מען דארף הרג'נען, אדער איז עס אזוי ווי עין תחת עין אז מען דארף באצאלן די דמי נפש? מען וועט שוין זען א מחלוקה אין רשי. זאגט די הייליגע רשי ואם אסון יהיה, מיינט באישה, וואס הייסט די פרוי איז יא געשטארבן. און ונתתה נפש תחת נפש, איז רבותינו חולקין בדבר, ס'דא א מחלוקה, יש אומרים נפש ממש, פארוואס? ווייל כאטש, ווייל פאקטיש איז עס געווען א נתכוון להרוג, זיי האבן אינזין געהאט צו הרג'נען איינער דעם צווייטן, סאו דא איז געווען א מציאות אז מ'האט געהארגעט אנשטאטס דעם חבר האט מען געהארגעט די פרוי, און ס'מוז אויכעט זיין פארשטייט זיך לויט דעם מאן דאמר מוז אויכעט זיין א ענין אז מ'האט געווארנט סתם, מ'האט נישט געווארנט הארגע נישט דעם מענטש נאר מ'האט מ'האט געווארנט הארגע נישט, ממילא קען די אזהרה אויכעט ארויפגיין אז הארגע נישט דעם פרוי, ממילא האלט דער מאן דאמר אז נפש ממש און מ'דארף הארגענען דעם מענטש איז חייב מיתה, און יש אומרים זיין בעל פלוגתא זאגט אבער אז ניין אז ממון אז מ'דארף נפש תחת נפש איז אזוי ווי עין תחת עין און מ'דארף באצאלן די דמי נפש, אבל לא נפש ממש, מ'דארף נישט, איז מען נישט מחייב מיתה יעצט. פארוואס? ווייל א הלכה איז אז שהמתכוון להרוג את זה והרג את זה איז פטור ממיתה. אפילו לכאורה מען האט געווארנט סתם, לכאורה, לויט דעם. ומשלם ליורשיו דמיו און מען דארף באצאלן די געלט פאר די יורשים כמו שהיה נמכר בשוק, לויט וויפיל די פרוי וואלט ווען ווערד געווען צו פארקויפט ווערן פאר א דינסט, אזויפיל געלט דארף מען געבן פאר די יורשים. און פארשטייט זיך די דמי וולדות אין אזא פאל דארף מען זיכער נישט באצאלן וועגן קים ליה מדרבה מיניה, אז איך האב דא צוויי עונשים, א שווערערע און א ווייניגערע, די פארשטייט זיך די פרוי איז מער ווערד ווי די וולדות. סאו וועגן דעם קען איך אים נישט הייסן באצאלן סיי די פרוי און סיי די קינדער, ער באצאלט די פרוי און ער און ער באצאלט נישט די דמי וולדות. יעצט גייט די תורה צום ענין פון נזק, וואס אן טאפ פון די שבת און ריפוי וואס מען האט פריער גערעדט דארף ער אויך באצאלן די דמי נזק וויפיל האסט אים עקשעלי שאדן געמאכט, סאו זאגט די תורה אז עין תחת עין, דארפסט באצאלן די געלט פון א אויג, אנשטאטס דעם אויג וואס דו האסט אויסגעקלאפט, זעלבע זאך שן תחת שן, יד תחת יד, און רגל תחת רגל, און פארשטייט זיך דווקא די געלט און נישט אויסהארגענען יענעמ'ס אויג אדער יענעמ'ס אנדערע איבר, פארוואס? ווייל וואס האט דער ניזק פון דעם אז מען הרג'עט אויס יענעם, אז מען קלאפט אויס יענעמ'ס איבר? ער האט דאך גארנישט דערפון, געב אים געלט און פערטיג. און נאך א ענין, ווייל פאקטיש האט ער געדארפט באצאלן שבת און ריפוי, קענסט דאך נישט הייסן סיי באצאלן א קנס, און סיי אז מען זאל אים אויכעט, ער זאל נאך פארלירן א איבר אויכעט, ממילא וועגן דעם איז עס נאר. די דמי עינו און נישט עינו ממש, זאגט רשי עין תחת עין, סימא עין חברו, נותן לו דמי עינו כמה שפחתו דמיו לימכר בשוק, וויפיל ס'איז דער מענטש ווייניגער ווערט אן א אויג, די דיפרענס, דארף מען אים באצאלן, וכן כולם זעלבע זאך ביי עני אנדערע איבר, ביי שן, ביי יד, און ביי רגל, און ולא נטילת איבר ממש, מ'רעדט דא נישט פון צוריק צאלן ממש מידה כנגד מידה אז מ'זאל צוריק הרג'נען און צוריק אויסקלאפן יענעמ'ס, דער וואס האט געשלאגן, כמו שדרשו רבותינו בפרק החובל נאר אז מ'דארף געבן געלט. יעצט גייט די תורה צום ענין פון צער, וואו ס'איז נישט דא אייביג ממש א ענין פון נזק, למשל כויה תחת כויה, איינער וואס מאכט איינעם א גוטן ברי, אבער אויף ס'איז אויף זיין נעגל, ער האט נישט יעצט קיין שבת, ער האט נישט יעצט קיין דאקטער געלט, ער האט נישט קיין נזק, איז ביי דעם אלעם איז נאר דא שייך צער, ווייל וועגן דעם דארף ער באצאלן כויה תחת כויה, ער דארף באצאלן די געלט פון די צער, רשי וועט שוין זאגן וויפיל דאס איז, יעצט איז דא א צווייטע מין קעטעגארי וואס דאס איז א פצע, א פצע תחת פצע, וואס הייסט א פצע איז אז ס'קומט יא ארויס בלוט. דארף מען דאס אויך באצאלן, דעמאלטס פארשטייט זיך וואנס ס'קומט שוין ארויס בלוט קען שוין יא זיין שייך אנדערע עניינים ווי שבת אדער ריפוי אדער אדער נזק און אזוי ווייטער ווי ס'איז אויך און אויך איז דא א דריטע קעטעגארי פון חבורה תחת חבורה וואס איז א גוטן געזונטן בייל אבער עס קומט נישט ארויס קיין בלוט אינדערויסן סאו אלעס דארף מען באצאלן סיי צער וואס דו האסט אים געקאסט. אויסער דעם דארפסטו אויך באצאלן אלע רעלעווענט אנדערע עניינים, אלע אנדערע קנסים ווי שבת און ריפוי, דיפענדינג אויף וואס ס'עפלייט. זאגט די הייליגע רשי כויה תחת כויה, רעדט זיך דא פון א מכות אש, א גוטן ברי פון פייער, און ועד עכשיו דיבר בחבלה שיש בה פחת דמים, ביז יעצט האט מען גערעדט ווען וועגן נזק ביי עין תחת עין האט מען גערעדט פון אז ער האט ער ווערט יעצט ווייניגער ווערד, יא? ער האט פארלוירן א הענט, ער האט זיך פארקויפט אויפן סטריט פאר טויזנט דאלער, יעצט אן א הענט איז ער ווערט הונדערט פופציג דאלער עט מעקס, איז ועכשיו בשאין בה פחת דמים, יעצט דא איז דאך נאר דא צער, אלא צער כגון, כוואו בשפוד על צפרנו איינער וואס האט איינעם געמאכט א גוטן ברי מיט א אויפן נעגל, וואס דעמאלטס איז שוין נישט שייך אז ער האט פארלוירן עפעס, ער איז די זעלבע ווערט אויפן סטריט יעצט אפילו ער האט א בלעק ספאט אויף זיין נעגל, איז אומדין שאצט מען אפ וויפיל דארף מען באצאלן, שאצט מען אפ כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך, וויפיל וואלט א מענטש רעדי געווען צו ווערן באצאלט אז ער זאל באקומען די צער, די עמאונט פון געלט דארף מען אים באצאלן. פצע היא מכה המוציאה דם, פצע איז עפעס וואס האט שוין יא ארויסגענומען בלוט, שפצע את בשרו באט, ער ווערט נאך אלץ וויין, ער ווערט נאך נישט ווייניגער ווערד יעצט ווייל ס'איז ארויסגעקומען בלוט פון אים, אז הכל לפי מה שהוא, אם יש בה פחת דמים, אויב איז יא דא א פחת דמים, זיי סתם אזוי אויב ס'קומט ארויס אביסל בלוט ווערט ער נאך נישט ווייניגער ווערד אן די סטריט, אויב איז עס אבער געווען א גוטן געזונטן קלאפ וואס האט געהאט אסאך הוצאת דם, ער האט געדארפט סטיטשעס, קען זיין אז ער איז יעצט ווייניגער ווערט, סאו דאמאלס דארף מען אים צוגעבן נזק אויכעט, ואם נפל למשכב, אויב האט ער נישט געקענט ארבעטן פאר צוויי וואכן דארף מען אים געבן שבת, אויב האט ער זיך געדארפט היילן, די סטיטשעס האבן געקאסט געלט, איז וריפוי, דארף מען אויך באצאלן ריפוי, און פארשטייט זיך בושות, אויב אויב איז עס א וויזיבעל ספאט וואס ער האט בושות פון דעם, דארף מען באצאלן דאס אויכעט, און פארשטייט זיך אן טאפ אוו איט אלל, איז וואס דער פסוק רעדט דא פון, איז וצער מען דארף אים באצאלן די דמי צער. זאגט אבער רשי אז ומקרא זה יתר הוא, דאס איז א איבעריגע פסוק ווייל עס שטייט דאך שוין אין פרשת ויקרא ערגעץ שטייט דעם ענין פון באצאלן צער, זאגט רשי בהחובל דרשוהו רבותינו לחייב על הצער אפילו במקום נזק אז מען דארף באצאלן צער אפילו ווען עס איז געווען אז מען האט שוין באצאלט נזק שאף על פי שנותן לו דמי ידו האסט באצאלט יענעם די ווערד פון זיין הענט האסט אים אראפגעקלאפט די הענט מען האט אויסגערעכנט וויפיל יענער מענטש איז יעצט ווייניגער ווערד האסט דאך אים באצאלט אין פוטרין אותו מן הצער לומר הואיל וקנה זאג איך נישט אז ער איז יעצט פטור צו באצאלן צער ווייל ער קען אזוי ווי האבן א ארגומענט צו טענה'ן אז הואיל וקנה ידו כ'האב אפגעקויפט זיין הענט דורכדעם וואס כ'האב אים באצאלט נזק, איז יש עליו לחתכה בכל מה שירצה, קען איך אים טעקניקלי אפקלאפן מיט וועלכע מין וועג איך וויל, פארוואס ווייל כ'האב עס במילא אפגעקויפט, כ'האב דאך אים באצאלט די דמי נזקו. אלא אומרים נאר איך זאג אז יש לו לחתכה בסם דו וואלסט עס געדארפט אפהאקן מיט סם וואס האט ווייניגער צער, שאינו מצטער כל כך און זיך איינשפארן די געלט פון צער, און וזה חתכה בברזל וציערו, דו האסט עס אפגעהאקט מיט א ברזל, האסט דאך אים יא מצער געווען מער. סאו מען רעכנט עס אויס אזוי, אויב א מענטש איז חייב ידו למלכות, די מלכות האט ארויסגעגעבן א גזירה אז מען דארף אים אפהאקן די הענט, איז וויפיל וואלט ער מסכים געווען צו באצאלן אז עס זאל מען זאל אים עס אפהאקן מיט סם אנשטאטס עס אפהאקן מיט א ברזל אדער מיט אדער מיט א מיט א שווערד, איז די דיפרענס וויפיל א מענטש וואלט זיך גרייט געווען צו נעמען פאר דעם, צו באצאלן פאר דעם, דאס די געלט דארף ער אים באצאלן, איז יעצט איז געשטאנען פסוק חבורה, זו היא מכה שהדם נצרר בה ואינו יוצא, ס'ווערט אזוי ווי צאמגעקליבן די בלוט אינעווייניג אין די סקין אבער ס'קומט נישט ארויס, אלא חוץ אלא שמאדים הבשר כנגדו דאס מאכט רויט די בלוט ולשון חבורה איז טק"א בלעז און כגון ונמר חברברותיו די נמר די לעמפערט האט אזעלכע לעפערד סקין אזעלכע פלעקן אויף זיין סקין סאו חברברות איז אזוי ווי חבורה דא אז עס ווערט א פלעק פון בלוט וואס איז צוזאמגענומען געווארן אונטער די סקין און ותרגומו די תרגום טייטשט אויף עס משקופי וואס איז א קלאפ לשון חבטה בטדור"א בלעז וכן שדופות קדים אויסגעקלאפט פון א מזרח ווינט שקיפן קדום טייטשט די תרגום דארטן אז עס מיינט חבוטות ברוח וכן על המשקוף, על שם שהדלת נוקש עליו, פארוואס הייסט א דלת א משקוף? פארוואס הייסט א מזוזה די אויבערשטע חלק פון די שוועל, פארוואס הייסט עס א משקוף? ווייל די טיר קלאפט אויף דעם, סאו בקיצור חבורה טייטשט די תרגום משקופי, ווייל ס'איז א ענין פון קלאפן. זאג זאגט די פסוק ווייטער, וכי יכה איש את עין, אויב א מענטש קלאפט אויס די אויגן פון זיין עבד, או את עין אמתו אדער די אויגן פון זיין דינסט, און ושחתה, און ס'ווערט אינגאנצן דעסטרויט, ס'הייסט נישט דווקא אויב ס'ווערט אינגאנצן דעסטרויט, אויב יענער קען עס נאך נוצן, איז מען נישט חייב ארויסצושיקן דעם עבד פריי, נאר ושחתה, עס ווערט אינגאנצן דעסטרויט, דעמאלס איז לחפשי ישלחנו תחת עינו, זאל מען אים לאזן גיין פריי, פארוואס עפעס זאל מען נישט באצאלן די דמי עינו אזוי ווי א רעגולער מענטש, ווייל מה שקנה עבד קנה רבו, רייט? סאו אויב וועסטו אים געבן געלט איז דאך עס אטאמאטיש דעם בעל הבית'ס, סאו האט ער נישט קיין שום תקנה, די איינציגסטע תקנה איז אז מען שיקט אים ארויס פריי.

פון עבד לעברי צו עבד לאמה, אז אלעס וואס עס גייט אן ביי א אמה עבריה גייט דאך אויך אן ביי א עבד עברי, סאו מילא וועגן דעם קען נישט זיין אז אז עבדו גייט פון א גייט פאר א עבד עברי, נאר ס'רעדט זיך פון א עבד כנעני, תחת עינו, וכן בכ"ד ראשי אברים ס'רעדט נישט דווקא, סאו לאמיר קודם לערנען דעם נעקסטן פסוק, אין נעקסטן פסוק שטייט אז ואם שן עבדו, פריער האט מען געלערנט ואם יכה איש את עין עבדו, די אויגן, וואס טוט זיך אויב ער האט אויסגעהאקט די שן עבדו, או שן אמתו יפיל, האט ער געטון ארויסקלאפן, איז לחפשי ישלחנו תחת שינו. דארף ער אויך ארויסגיין פריי, סאו די תורה האט דא געדרוקט עין און שן, וואס לכאורה גייט דאך עס אן ביי אלע כ ד ראשי איברים, אצבעות הידיים והרגליים, שתי אזניים, והחוטם, וראש הגווייה שהיא גיד האמה, האמה, סאו למעשה גייט דאך עס אן ביי אלע, איז ולמה נאמר שן ועין וואס אבער זאגסטו מיר דווקא שן ועין, סאו לכאורה דו זאגסט מיר שן ועין ווייל דו ווילסט מיך ארויסלערנען על הכלל כולו יצא, יא? אז דו ווילסט מיר זאגן אז אלע אנדערע ראשי איברים איז מען אויך חייב, פארוואס עפעס האסטו מיר דווקא געדרוקט שן ועין, זאג איינס פון דעם און איך וועל שוין וויסן פון דעם אלעס, אלעס איבעריג. זאגט אבער רש י שאם נאמר עין ולא נאמר שן, אויב וואלט ווען אין די תורה געשריבן נאר עין, און וואלט נישט גערעדט פון שן, הייתי אומר וואלט איך געזאגט מה עין שנברא עמו, רעדט זיך דא פון א זאך וואס ער איז געבוירן געווארן מיט דעם, אף כל שנברא עמו, מה שאין כן א שן וואס ער איז נישט געבוירן געווארן מיט דעם, וואלט איך געטראכט אז ער גייט נישט ארויס לחירות, וועגן דעם דארף מען שרייבן שן עקסטער, ואם נאמר שן, אויב וואלט די תורה נאר געזאגט שן און ער וואלט נישט געזאגט עין, הייתי אומר וואלט איך געזאגט אפילו שן תינוק, שיש לה חליפין דארף מען אויכעט ארויסגיין פריי, לכך נאמר וועגן דעם שטייט דווקא עין, סאו האב איך דא געקאווערט ביידע בעיסעס, סיי אז נישט דווקא א זאך וואס מען איז געבוירן געווארן מיט דעם וועגן דעם שטייט אויכעט שן, און אויכעט נאר עפעס וואס האט נישט קיין חליפין, און נישט קיין שן תינוק וואס דאס דארף מען, דעמאלטס דארף מען טאקע נישט ארויסלאזן דעם עבד פריי. זאגט די פסוק ווייטער וכי יגח שור את איש או את אשה, מען רעדט דא פון א שור תם, וואס האט נאכנישט געשלאגן נאך איינעם. אדער ער האלט נאך פאר די דריטע מאל שלאגן און מ'רעדט דא פון א פון א נגיחה, א נגיחה פון מיט א קרן און אלע זאכן וואס איז אינקלוד וואס איז אינקלודעד אין קרן, דאס הייסט קרן און תולדה דקרן האט געשלאגן א איש אדער א אישה ומת, האט ער געהארגעט דעם מענטש דעם דעם מאן אדער פרוי איז וואס די הלכה איז סקול יסקל השור דארף מען פארשטיינען דעם שור און ולא יאכל את בשרו מ'זאל נישט עסן דעם דעם דעם די פלייש. ברעינסטורם, וואס הייסט סקול יסקל? און מען האט אים פארשטיינערט איז ער יעצט א נבילה וואס איז א הווא אמינא אפילו צו עסן נאר דער ענין איז אז מען האט אים אפגע'פסק'נט צו סקילה און דער מענטש איז געגאנגען און ער האט גע'שחט'ן זיין שור און ער האט עס געוואלט עסן איז דעמאלטס די הלכה אז מען טאר נישט הנאה האבן פון די פלייש ובעל השור נקי פארשטייט זיך דער בעל השור איז נקי איז ריין פארוואס ווייל דער שור איז נאך א תם ער איז נישט קיין מועד ממילא איז דער בעל הבית נאך נישט אזא פושע אז מען זאל אים דארפן הרג'ענען זאגט די הייליגע רש י וכי יגח שור. אחד שור ואחד כל בהמה וחיה ועוף, אלא שדבר הכתוב בהווה, מען רעדט דא פון הווה ווייל א שור איז געווען איז איז פראון צו שלאגן ווערסעס א אנדערע חיה וואס איז נישט אזוי פראון צו שלאגן, אבער אויב רעדט מען דא פון א אנדערע חיה וואס שמירתו עלי עליך דווקא ווער ס'לערנט בבא קמא איז דעמאלטס איז מען טאקע יא. דעמאלטס איז מען טאקע יא חייב אויכעט חייב, ס'איז לא יאכל את בשרו, פרעגט רש י ממשמע שנאמר סקול יסקל השור איני יודע שהיא נבילה ונבילה אסורה באכילה, אז מ'האט דאך אים פארשטיינט איז ער א נבילה, אז ער איז א נבילה טאר מען דאך נישט עסן, וואס עפעס דארף די תורה עקסטער זאגן אז מ'זאל עס נישט עסן, אלא מה תלמוד לומר ולא יאכל את בשרו שאפילו שחטו לאחר שנגמר דינו איז אסור באכילה אפילו ער האט עס גע'שחט'ן כהלכה. נאכדעם וואס מען האט אפגעפסקנט אז מ'דארף אים פארשטיינען איז ער אסור באכילה ובהנאה, יעצט בהנאה מנין ווי ווייס איך בהנאה אויכעט? דא ווייס איך אז אכילה איז מען אסור ווי ווייסט מען דאס הנאה? נאר שטייט אין פסוק ובעל השור נקי איז כאדם האומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום ער איז ארויסגעגאנגען נקי פון די אונערשיפ פון דעם אקס און ער קען ניטאמאל הנאה האבן פון די בשרו זהו מדרשו. דאס איז נאר די דרש, אבער וואס איז פשוטו כמקרא, פשוטו של מקרא, וואס כמשמעו לפי שנאמר וואס שטייט ביי מועד, שטייט וגם בעליו יומת, אז ביי א שור מועד וואס האט שוין געהארגעט דריי מאל, און הרגעט א פערטע מאל דארף מען הרגען דעם בעל הבית אויכעט, הוצרך לומר בתם, ובעל השור נקי דארף מען זאגן פאר א תם, אז דער בעל השור איז נישט חייב מיתה. יעצט וואס טוט זיך אבער אין די מעשה אז ואם שור נגח הוא, ער איז שוין א שטויסער, מתמול שלשם, דאס הייסט היינט האט ער געשלאגן, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק כ"ח אז וכי יגח שור, אויסער דעם האט ער נאך געשלאגן מתמול נעכטן שלשם און אייערנעכטן אויך, און והועד בבעליו ס'וועלט אז מ'זאל האבן אנגעווארנט דעם בעל הבית אז ער זאל אפהיטן זיין זיין זיין אקס, און ולא ישמרנו ער האט עס נישט אפגעהיטן, איז וואס די הלכה איז והמית, דארף מען הרג'נען. איש איש והמית איש או אשה און דעם פערטן טאג האט ער געהרגעט א מאן אדער א פרוי איז וואס די הלכה איז השור יסקל דארף מען פארשטיינען דעם שור וגם בעליו יומת מען דארף אויכעט הרגען די בעלי בתים ווייל זיי זענען שוין יעצט א פושע ווייל ער האט זיך ער האט געדארפט אפהיטן דעם אקס און ער האט עס נישט אפגעהיטן זאגט דער הייליגער רש י מתמול שלשם הרי שלש נגיחות האסטו דא דריי נגיחות ווייל וואס זאל אין פסוק כ"ח שטייט וכי יגח שור און די תורה וויל מיר צולייגן אז מתמול שלשם אויכעט יעצט קומט די פערדע מאל איז ער שוין האט ער שוין געהרגעט די פערדע מאל סאו שלש נגיחות צו ווערן א א מועד. און פארשטייט זיך מען האט אים געדארפט ווארענען צו אפהיטן אז ער האט נישט אפגעהיטן און ער האט געשלאגן א פערדע מאל איז מען חייב איז ער אויכעט חייב מיתה והועד בבעליו לשון התראה בעדים מען דארף אנווארענען מיט עדות אז עדות דארפן אים אנווארענען ווי האב איך א ראיה אז הועד מיינט אז מען דארף ווארענען שטייט אין פסוק העד העיד בנו האיש אז ער האט אונז אנגעווארענט איז והמית איש לפי שנאמר כי יגח אין לי אלא שהמיתו בנגיחה דאס שטייט כי יגח האב איך נגיחה וויאזוי איז נגיחה? בקרן, יא. המיתו בנשיכה וואס טוט זיך אבער זאכן וואס זענען תולדה דקרן, דאס הייסט ער האט אים געביסן, ער האט אים געשטופט, ער האט אים געשטויסן מיט זיין פיס, מנין ווי ווייס איך אז דעמאלטס איז מען אויכעט חייב? די ענין פון תולדה דקרן איז אלע זאכן וואס איז כוונתם להזיק, זיי האבן אינזין צו צו מזיק זיין אבער זיי האבן נישט קיין הנאה פון דעם, סאו ווען א שור שלאגט מיט זיין קרן אדער ער בייסט און ער שלינגט נישט אראפ אדער דחיפה ער שטופט אדער ער שטויסט האט ער נישט קיין שום הנאה פון דעם, סאו מנין ווי ווייס איך אז ביי די אלע זאכן ביי תולדות דקרן איז מען אויכעט חייב, תלמוד לומר וועגן דעם שטייט אין פסוק והמית. בכל אופן שהוא איז ער חייב, וגם בעליו יומת, באמת מיתה בידי שמים? פרעגט רש י יכול בידי אדם אפשר דארף מען דארף מען אים בית דין הרג'נען, תלמוד לומר וועגן דעם שטייט אין פסוק מות יומת המכה רוצח הוא על רציחתו, אטו הרגו, ווען ער טוט רציחה, דעמאלטס דארפסטו אים הרג'נען ואי אתה הורגו על רציחת שורו, אבער אויב זיין שור האט געטוהן רציחה דעמאלטס איז ער פטור פון מיתה בידי אדם, נאר ער באקומט מיתה בידי שמים, אבער ס'דא אן אויסוועג. אז וואס? אז מ'דארף באצאלן כופר, און פון דא איז טאקע דער אבן עזרא מדייק, רש י געזאגט דעם ענין אז מ'לערנט ארויס דארטן אז נאר אויף רציחה און נישט אויף רציחת שורו, זאגט דער אבן עזרא סאיז סימפל, אויב זע איך אז ס'דא א עביליטי צו געבן כופר, ס'איז דאך דא א הלכה אז לא תקחו כופר לנפש רוצח, איינער וואס עס קומט זיך מיתה טאר מען נישט נעמען קיין כופר אים אויסצולייזן, אז די תורה קומט מיר זאגן אז אין פסוק ל' אז אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו, איז דאך געדרינגען פון דעם אז ער איז נישט געווען חייב מיתה בידי אדם נאר בידי שמים, וואס בידי שמים קענסט דאך שוין נעמען כופר. סאו אם כופר יושת אויב ס'ווערט אים אפגעשאצט א כופר עליו ונתן פדיון נפשו ער האט געגעבן געלט פאר זיך אויסצולייזן פון דעם מיתה בידי שמים איז ככל אשר יושת עליו לויט וויפיל בית דין האט אים געהייסן געבן איז דעמאלטס ווערט ער טאקע פטור פון מיתה בידי שמים זאגט די הייליגע רש"י אם כופר יושת עליו אם זה אינו תלוי דאס איז נישט קיין אם וואס איז א וועריעבל אויב וועסטו געבן כופר נאר דעמאלטס ניין ס'איז א אם מיינט אז דו זאלסט אם כופר יושת עליו דעמאלטס וועסטו אז דו זאלסט בעיסיקלי געבן כופר הראי' כמו אם כסף תלוה וואס הייסט די תורה זאגט דיך אז אויב וועסטו בארגן געלט און וועסט וועלן נעמען ריבית זאג איך דיר נעם נישט קיין ריבית סאו דאס איז נישט קיין אפשן יא בארגן נישט בארגן ס'איז דאך דא א מצוה פון בארגן נאר אם איז דארטן אויך בלשון אשר די זעלבע זאך דא אם כופר מיינט אשר אז מ'זאל געבן די כופר נפשו זיך אויסצולייזן פון מיתה בידי שמים. סאו זה משפטו דאס איז טאקע דעם דין פון דעם פון דעם וואס האט א א א שור מועד שישיתו עליו בית דין כופר און ער זאל עס טאקע באצאלן ונתן פדיון נפשו וועמ'ס וועמ'ס ווערט דארף מען געבן ווען מען לייזט זיך אויס איז א מחלוקת דמי ניזק דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר דמי מזיק סאו יעצט וואס איז די הלכה אויב א שור תם אדער א שור מועד האבן געשלאגן א קטן אדער א קטנה פריער האט מען געלערנט פון עדאלטס וואס טוט זיך או בן יגח או בת יגח איז כמשפט הזה יעשה לו א קינד א קטן האט די זעלבע הלכה ווי ווען מען הרג'עט ווען אן עדאלט. דאס הייסט אז ביי א תם דארף מען כהלכתו אז מען דארף נישט הרג'נען די באלעבאס, און א מועד דארף מען יא הרג'נען די באלעבאס. או בת יגח רעדט זיך דא פון א בן שהוא קטן אדער או בת שהיא קטנה סאו לפי שנאמר ווייל סשטייט פריער אין פסוק כ"ט אז והמית איש או אישה, יכול וואלט איך געוואלט מיינען אינו חייב אלא על הגדולים, פארוואס ווייל דער גדול, וואס דער שור האט אים געהרגעט, קוקט דאך אויס ווי דער שור האט נישט מורא פון קיין גדול אויך נישט, מילא איז ער עכט א שלעכטע אקס, מה שאין כן ווען ער הרג'עט נאר א קטן, ער האט נישט מורא פון א קטן, נישט אזא חידוש, אפשר זאל מען דעמאלטס נישט הרג'נען דעם באַלעבאָס, וועגן תּלמוד לומר וועגן דעם שטייט דער פּסוק או בן יגח אַז אַפֿילו ווען ער הרגעט אַ קטן דאַרף מען אויך הרגענען דעם באָס, דער באָלעבאָס, לחייבֿ על הקטנים כגדולים. און לכאורה פארקערט, אויב וואלט די תורה נאר געשריבן בן או בת, און איך וואלט געקענט מאכן א קל וחומר, מה דאך בן או בת וואס שור שור דארף טעקניקלי נישט מורא האבן פון זיי, דאך הארג איך דעם באלעבאס, איז כל שכן כל שכן אן עדאלט באט ס'א קל וחומר פריכא, פארוואס? ווייל ביי א עדאלט קען איך זאגן אז זיי האבן א צד קולא ווייל זיי קענען זיך אפהיטן פון דעם שור, מה שאין כן א קינד קען זיך נישט אפהיטן, מילא וועגן דעם אפשר זאל איך זאגן אז א. אז ביי אן עדאלט איז מען טאקע יא פטור, מען דארף נישט הרג'נען דעם באלעבאס, וועגן דעם דארף די תורה שרייבן סיי קטנים סיי גדולים, יעצט פירט די פסוק אויס אם עבד יגח השור, דאס איז אלעס געווען אויב אויב הארגעט דער אקס א רענדאם מען אן די סטריט, וואס טוט זיך אבער אויב שלאגט ער א עבד, או אמה אדער א דינסט, איז כסף שלושים שקלים דארף מען באצאלן דרייסיג שקלים יתן לאדוניו, והשור יסקל, און דער באלעבאס איז פטור, אנדערש ווי סתם א מענטש. וואס מען דארף געבן לויט וויפיל יענער איז ווערט כופר נפש, דא דארף מען פלעין געבן דרײַסיק שקלים, א בינוני, א עבד בינוני, נישט קיין חילוק וויפיל ער איז ווערט, זאגט די הייליגע רש"י אם עבד או אמה ס'הייסט כנענים, מה שאין כן עבד עברי איז דינו כישראל ממש, און מען קען נישט זאגן אז מען זאל אים געבן נאר דרײַסיק שקלים און אויך יתן לאדוניו, ס'גייט דאך צו די יורשים ביי א עבד עברי, פאר דעם רעדט זיך דא פון א עבד כנעני, שלושים שקלים יתן, ס'הייסט אז דאס איז א גזירת הכתוב. בין שהוא שוה אלף זוז איז נישט קיין חילוק צו דער עבד איז ווערט טויזנט זוז אדער ש, בין שאינו שוה אלא דינר נאר איין דינר איז והשקל משקלו, און דארף מען אייביג געבן דרייסיג זוז ווי א עבד בינוני איז והשקל, וויפיל איז דאס? א שקל משקלו ארבעה זהובים, פיר גאלדענע קוינס, שהם חצי אונקיא, וואס איז איטש פון דעם איז, די וועיט פון דעם איז א האלבע אונס, און למשקל הישר של קולוניא, וואס דאס איז לויט די משקל הישר לויט די עקארדינג טו די ריכטיגע וועיט, פון די שטאט קאלאניע זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.